בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף מ ב, מ'הייבן אן דף מ א עמוד בית אונטן, אמר רב פפא. איז אזוי, אין די משנה האט מען דן געווען, וואס איז די דין ווען א מענטש גייט ארויס פון די תחום, גייט צוריק צו די תחום, ווען גוים האבן אים געשלעפט, ווען ער איז אליין צוריק געגאנגען, האט מען שוין נעכטן געזען. יעצט בעצם יעצט גייט מען דן זיין, וואס איז די דין מיט חפצים פון א מענטש, חפצים פון א מענטש, איז אויך די דין אז ס'איז קונה שביתה דארט ווי די מענטש איז, וואס טייטש א מענטש'ס חפצים טארן נישט זיין, מען טאר זיי נישט ארויסנעמען אינדרויסן פון זיין תחום שבת, און ממילא איז אויך די שאלה לגבי די חפצים פון א מענטש וואס איז ארויס פון תחום וואס איז צוריק אין תחום, וואס איז די דין מיט די חפצים, און אויף דעם זאגט דא די גמרא אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו, פירות פון א מענטש וואס דאס איז זיינע חפצים וואס איז ארויס פון תחום און ס'איז צוריק אריין אין תחום, איז די דין איז, אפילו במזיד לא הפסידו את מקומן, אפילו מען האט עס געטון במזיד, איינער איז במזיד ארויס פון תחום מיט דעם און שפעטער במזיד צוריק געקומען, איז נאך אלץ די דין אז ס'קריגט צוריק די תחום, ס'טייטש אפילו ביי א מענטש, ביי א מענטש האט מען געזען די איינציגסטע וועג ער קריגט צוריק זיין תחום איז טאמער גוים האבן אים ארויס געשלעפט גוים האבן אים בעל כרחך צוריק געשלעפט, ביי פירות איז אנדערש, מאי טעמא? איז רב פפא מסביר וואס איז די טעם, פארוואס זאגט מען נישט אזוי ווי ביי א מענטש אז ער קריגט נאר ד' אמות און פארלירט זיין תחום זאל מען אויך זאגן ביי פירות, זאגט רב פפא ווייל אנוסין נינהו, די פירות אליין זענען אנוסים, זענען אונסים, די מענטש האט עס געטון האט עס אפשר געטון במזיד. אבער די פירות אליין האבן דאך נישט געהאט קיין שייכות דערצו, און מילא די פירות גייט מען נישט אן, וואס איז געווען די כוונה ווען מ'האט עס ארויסגענומען למעשה ס'איז דא צוריק גייט מען גארנישט אן און ער קריגט צוריק די תחום? פרעגט די גמרא איתיביה ר' יוסף בר שמואל לרב פפא, האט ר' יוסף בר שמואל געפרעגט פון א ברייתא צו רב פפא, שטייט אין די ברייתא, ר' נחמיה ור' אליעזר בן יעקב אומרים, ר' נחמיה און ר' אליעזר בן יעקב זאגן, לעולם אסורין, אז פירות וואס מ'האט ארויסגעטראגן פון תחום איז אלעמאל אסור, נישט נאר ס'איז אסור צו טראגן ווייל ס'איז אינדרויסן פון תחום, נאר ס'איז אויך אסור צו עסן און מ'זען, עד שיחזרו למקומן שוגגין, ביז ווילאנג מ'טראגט עס נישט צוריק, און ס'דארף זיין די גאנצע מעשה בשוגג, וואס טייטש בשוגג אין במזיד לא, דהיינו ר' נחמיה זאגט דא אז פירות כדי מ'זאל עס קענען עסן און כדי זאל צוריקקריגן די תחום דארף זיין, סיי אז מ'האט עס ארויסגעטראגן פון תחום בשוגג, און סיי מ'האט עס צוריקגעטראגן בשוגג, אבער טאמער מ'האט עס געטון במזיד, איז נישט דא די היתר וואס רב פפא האט געזאגט אנוסין נינהו, און במילא פרעגט ער צו רב פפא, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אנוסין נינהו, אז די פירות מעג מען טראגן די פירות קריגן צוריק די תחום, דא שטייט קלאר אז די פירות קריגן נישט צוריק די תחום, נאר טאמער ס'איז געווען בשוגג. ענטפערט די גמרא, תנאי, ס'איז בעצם א מחלוקת תנאים, און ס'איז יא דא א תנא וואס האלט ווי רב פפא, אז אפילו מ'האט עס ארויסגעטראגן במזיד און צוריקגעטראגן במזיד, קען מען עס נאך אלץ עסן און ס'קריגט צוריק די תחום שבת. דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא. אין די ברייתא וועט מען נאכאמאל זעהן די ר' נחמיה, און מילא לאמיר נאכאמאל איבערחזר'ן וואס מ'האט יעצט געזעהן וואס ר' נחמיה האט געזאגט, ר' נחמיה האט געזאגט די איינציגסטע וועג צו עסן אדער די פירות זאלן צוריק קריגן א תחום איז נאר טאמער ס'איז ארויס בשוגג און צוריק בשוגג, דא אין די ברייתא שטייט אזוי פירות שיצאו חוץ לתחום בשוגג, פירות וואס מ'האט ארויסגעטראגן אינדרויסן פון תחום בשוגג, יעצט מען רעדט נישט צו ס'איז צוריק געקומען צו נישט, מ'איז נישט דן יעצט צו ס'איז צוריק געקומען, ס'איז יעצט אינדרויסן פון תחום, איז די דין איז, יאכלו, מען מעג עס עסן, טראגן טאר מען עס נישט, נאר אין די ד' אמות, ס'קריגט נישט קיין נייע תחום, אבער עסן מעג מען עס ווייל מ'האט עס ארויסגעטראגן בשוגג, במזיד, לא יאכלו, טאמער מ'האט עס ארויסגעטראגן במזיד, איז חוץ פון דעם וואס מ'טאר עס נישט ארומרוקן ווייל ס'איז אינדרויסן פון תחום, טאר מען עס אויך נישט עסן, פארוואס ווייל חכמים האבן אים גע'קנס'עט? ר' נחמיה אומר, ר' נחמיה זאגט אזוי, במקומן יאכלו, טאמער ס'איז אין די פלאץ ס'איז צוריק אריין אין תחום, מעג מען עס עסן, און די זעלבע זאך מעג מען עס טראגן, שלא במקומן לא יאכלו, טאמער ס'איז נישט אין פלאץ ס'איז אינדרויסן פון תחום, טאר מען עס נישט עסן, וואס טייטש דער תנא קמא האט נישט דערמאנט בכלל די ציור אז די פירות איז צוריק געקומען, תנא קמא האט סך הכל געזאגט, אז ס'איז אינדרויסן פון תחום איז בשוגג מעג מען עס עסן, במזיד טאר מען עס נישט עסן, אבער רוקן ארום רוקן מער פון ד' אמות טאר מען נישט, פארשטייט זיך ווייל ס'איז אינדרויסן פון תחום. ר' נחמיה זאגט אז אינעם תחום טאמער מ'האט עס צוריק געברענגט אינעם תחום מעג מען עס עסן, טאמער ס'איז אינדרויסן פון תחום טאר מען עס נישט עסן, אבער ר' נחמיה רירט נישט צו צו ער רעדט בשוגג צו ער רעדט במזיד, און ממילא פרעגט די גמרא מאי במקומן? וואס מיינט ר' נחמיה דא אין די צווייטע ברייתא מיט דעם וואס ער זאגט במקומן אז טאמער מ'האט עס צוריק געברענגט מעג מען עס עסן? אילימא במקומן במזיד, וועסט מיר וועלן זאגן אז ער מיינט צו זאגן אז אפילו מ'האט צוריקגעברענגט די פירות במזיד, מ'האט עס ארויסגעטראגן פון תחום במזיד, מ'האט עס צוריקגעטראגן במזיד, פון דעסטוועגן מעג מען עס עסן, און ווי וועם האלט ער פשטות כשיטת רב פפא, אזוי ווי רב פפא האט געזאגט, ווייל די פירות זענען אנוסין, דאס קען אבער נישט זיין זאגט די גמרא, ווייל והא קתני בהדיא, מ'האמיר דאך געזען קלאר אין די ערשטע ברייתא שטייט דארט קלאר רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, רבי נחמיה זאגט קלאר, לעולם אסורין עד שיחזרו למקומן, שוגגין, אז ס'איז אסור צו עסן און צו טראגן ווילאנג מען ברענגט עס נישט צוריק בשוגג, טאמער מ'האט עס ארויסגעטראגן פון תחום במזיד און מ'האט עס צוריקגעברענגט במזיד, אדער איינס פון די צוויי איז געווען במזיד, האלט ר' נחמיה קלאר אז ס'קריגט נישט צוריק די תחום און אז מ'טאר עס נישט עסן, מילא בשוגג אין במזיד לא, אקעי איז מילא זעהט מען פון דעם אז בשוגג דווקא בשוגג מעג מען עסן ווען ס'קומט צוריק אבער במזיד נישט, און מילא קען מען נישט מפרש זיין אז דאס וואס ר' נחמיה זאגט אז במקומם יאכלו שלא במקומם לא יאכלו אז דאס גייט ארויף אויף א מזיד, אלא לאו מוז מען זאגן במקומם בשוגג, אז ר' נחמיה זאגט אז דאס וואס מ'מעג עסן פירות ווען ס'איז צוריק אריין אין תחום איז נאר ווען די גאנצע מעשה איז דא געשען בשוגג, במזיד נישט, אבער אויב אזוי פארשטייט מען נישט א צווייטע זאך, דהיינו טאמער מ'זעצט אזוי איין פארשטייט מען נישט, וואס קריגט זיך די תנא קמא אויף ר' נחמיה? די תנא קמא האט סך הכל געזאגט אז ווען די פירות זענען אינדרויסן מעג מען עס עסן און מען טאר עס נישט ארומרוקן, אויף דעם קומט ר' נחמיה און ער זאגט אז טאמער ס'איז ארויס און צוריק בשוגג מעג מען עס עסן? תנא קמא האט אינגאנצן נישט גערעדט אויף פירות וואס איז צוריק געקומען, תנא קמא האט סך הכל גערעדט ווען ס'איז אינדרויסן וואס איז די דין מיט דעם? וואס קומט דא ר' נחמיה צו זאגן? נישט דא, די גאנצע מחלוקת שטימט נישט, און במילא זאגט די גמרא, וחסורי מחסרא והכי קתני, מוז מען זאגן ס'פעלט טאקע דא א שטיקל אין די ברייתא. פארקערט, מען דארף זאגן דער תנא קמא האלט אזוי, פירות שיצאו חוץ לתחום בשוגג יאכלו במזיד לא יאכלו, פירות וואס מען האט ארויסגעטראגן אינדרויסן פון תחום, ס'איז יעצט אינדרויסן פון די תחום, איז בשוגג וועט מען עס דא מעגן עסן און במזיד וועט מען עס נישט טארן עסן, במה דברים אמורים, יעצט דאס לייגט מען צו, ווען איז דאס געזאגט געווארן? ווען זאגט מען אז במזיד טאר מען עס נישט עסן? דאס איז שלא במקומן, דווקא ווען ס'איז אינדרויסן פון תחום, אבל במקומן, מען האט עס צוריקגעברענגט. אפילו במזיד יאכלו, אז אפילו במזיד וועט מען עס מעגן עסן, וואס דאס איז כשיטת רב פפא אזוי האלט דער תנא קמא, און אויף דעם קריגט זיך ר' נחמיה, ואתא ר' נחמיה למימר, און ר' נחמיה זאגט, אפילו במקומן נמי, אפילו מ'האט עס צוריקגעברענגט, איז אויכעט בשוגג אין במזיד לא, ווענדט זיך צו ס'איז געווען בשוגג צו במזיד, בשוגג העט מען מעגן במזיד נישט, פארוואס ר' נחמיה קריגט זיך אויף רב פפא? ר' נחמיה האלט אז אפילו ס'איז צוריק געקומען במזיד עט מען עס נישט טארן עסן און מ'עט עס נישט טארן ארומרוקן. איז על כל פנים קומט למעשה אויס אז דער תנא קמא האלט ווי רב פפא אז ווילאנג ס'איז צוריק געקומען גייט מיר נישט אן בשוגג צו במזיד מ'מעג עס עסן אינדרויסן, ס'איז נישט צוריק געקומען ס'איז אינדרויסן פון תחום דארט כאפט א חילוק בשוגג צו במזיד מה שאין כן ר' נחמיה, ר' נחמיה האלט ניין טאמער מ'האט עס ארויסגעטראגן האלט ר' נחמיה אינדרויסן פון תחום טאר מען עס נישט עסן נישט קיין בשוגג נישט קיין במזיד, ווען ס'איז אינען תחום האט עס צוריק געברענגט, דעמאלטס נאר בשוגג העט מען עס מעגן עסן איז דלא כרב פפא, און ממילא האמיר דא א מחלוקת תנאים טאקע רב פפא האט א תנא קמא וואס האלט ווי אים, זאגט די גמרא אבער לא, מען מוז נישט אזוי זאגן, מען קען זאגן אז במזיד במקומן דכולי עלמא לא פליגי דאסור, קען אוודאי זיין יעדער קריגט זיך אויף רב פפא, יעדער האלט אז טאמער מען האט עס ארויסגעטראגן פון תחום במזיד און מען האט עס צוריק געברענגט במזיד, טאר מען עס נישט עסן, מען טאר עס נישט רוקן, ס'איז אסור, פארוואס? ווייל מען האט געטון דא אן עבירה, מען האט געטון דא א מזידיגע עבירה מיט די פירות. און במילא קריגט זיך יעדער קלאר אויף רב פפא. והכא, אויב אזוי דארף מען פארשטיין די מחלוקת, זאגט די גמרא דא רעדט זיך בשוגג שלא במקומן פליגי, די מחלוקת איז, טאמער מען האט עס ארויסגעטראגן בשוגג, איז אפילו עס איז טאקע געווען בשוגג אבער די פירות איז יעצט אינדרויסן, דא גייט מען זען אז ר' נחמיה איז מחמיר, ר' נחמיה האלט אפילו עס איז געווען בשוגג טאר מען עס אויך נישט עסן. תנא קמא סבר בשוגג שרי שלא במקומן, תנא קמא האלט אז ווילאנג מען האט עס ארויסגעטראגן בשוגג מעג מען עס עסן אינדרויסן פון תחום. טראגן נישט אבער עסן העט מען מעגן, ר' נחמיה סבר, ר' נחמיה האלט, אפילו שוגג במקומן אין שלא במקומן לא, אפילו מען האט עס ארויסגעטראגן בשוגג, די גאנצע היתר פון בשוגג איז נאר ווען מען ברענגט עס צוריק, אבער נישט ווען מען טראגט עס ארויס אינדרויסן פון תחום טאר מען עס נישט עסן אפילו בשוגג, און כל שכן מען טאר עס נישט ארומרוקן. זאגט יעצט די גמרא, דאס שטימט נישט מיט א לשון פון די ערשטע ברייתא, ווייל והא מדקתני סיפא ר' נחמיה ור' לעזער בן יעקב אומרים לעולם אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין, שוגג אין, במזיד לא, מכלל דתנא קמא סבר במזיד נמי שרי, איז רש"י מסביר די ווערטער דא אזוי, בעצם וואס האט מען געזען אין די ערשטע ברייתא? אין די ערשטע ברייתא האט מען געזען, ר' נחמיה ור' לעזער בן יעקב אומרים, לעולם אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין, פירות איז אלעמאל אסור מען טאר עס נישט עסן, מען טאר עס נישט מטלטל זיין, ווילאנג ס'קומט נישט צוריק בשוגג ס'דארף זיין אין די תחום ס'דארף זיין בשוגג און במילא אזוי. טאמער וועסט מיר וועלן זאגן אז די מחלוקת פון די תנא קמא און ר' נחמיה איז אינדרויסן פון תחום און בשוגג דארט איז די מחלוקת וואס טייטש אין די תחום לויט די תירוץ וואס מ'האט יעצט געוואלט זאגן איז אין די תחום איז נישטא קיין מחלוקת בכלל יעדער איז מודה אז ווען ס'איז צוריקגעקומען טאמער במזיד עט מען נישט טארן עסן, יעדער קריגט זיך אויף רב פפא, בשוגג עט מען יא מעגן עסן, אינדרויסן פון תחום דארט עט זיין א מחלוקת, אז דער תנא קמא עט האלטן אז בשוגג עט מען מעגן, און רבי נחמיה עט האלטן אז בשוגג עט מען אויך נישט טארן, אויב אזוי וואס איז פשט פון די לשון לעולם אסורין עד שיחזרו שוגגין, לעולם איז משמע מען קריגט זיך אויף מער ווי איין זאך זאגט רש"י, און במילא זאגט די גמרא, מוז מען טאקע זאגן ווי די תירוץ פון פריער אז ס'איז דא דא א געדאפלטע מחלוקת פון די תנא קמא ר' נחמיה, די ערשטע מחלוקת איז אז די תנא קמא האלט אז ווען ס'איז אינדרויסן פון תחום בשוגג עט מען עס מעגן עסן, און ר' נחמיה האלט אפילו בשוגג עט מען עס נישט טארן עסן ווי לאנג ס'איז אינדרויסן פון תחום, און די צווייטע מחלוקת איז, נאך מ'האט שוין צוריק געברענגט די פירות, דא אויך האלט די תנא קמא אז במזיד אפילו ס'איז געווען במזיד אבער למעשה ס'איז צוריק, מעג מען עס עסן, און די זעלבע זאך פארשטייט זיך מעג עס טראגן ס'קריגט צוריק די תחום, און ר' נחמיה האלט אז נישט, און דא פאסט זיך שוין די לשון לעולם אסורין עד שיחזרו בשוגג, פארוואס ווייל ס'איז שטארק מדויק אינעם לשון, פארוואס האלט די תנא קמא, די תנא קמא האלט כדי צו עסן די פירות דארף זיין אדער ס'איז אינדרויסן פון תחום בשוגג, אדער ס'איז אין די תחום און אפילו במזיד, און אויף דעם זאגט ר' נחמיה ניין, ס'דארף זיין איין צד אליין איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז אין די תחום אליין, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז אינדרויסן פון תחום בשוגג, ס'דארף זיין ביידע, ס'דארף זיין סיי אינעם תחום און סיי בשוגג, און דאס זאגט ער לעולם אסורין עד שיחזרו, און בשוגג, ביידע דארף מען האבן, און במילא, טאמער מ'עט טאקע אזוי לערנען, קומט אויס מ'איז צוריק צו די ערשטע תירוץ ווי די גמרא האט געוואלט איינזעצן די מחלוקת ר' נחמיה און די תנא קמא, אז די תנא קמא האלט אז ווילאנג ס'איז צוריק, ווילאנג ס'איז צוריק אין די ארגינעלע תחום אפילו במזיד, מעג מען דאס אויך עסן, מ'מעג עס אויך מטלטל זיין, וואס דאס איז כשיטת רב פפא, קומט אויס רב פפא האט א תנא וואס לערנט ווי אים, און ר' נחמיה קריגט זיך, סיי דא, ס'טייטש סיי ווען ס'איז צוריק במזיד האלט ר' נחמיה מ'טאר נישט, און סיי אינדרויסן פון תחום בשוגג האלט ר' נחמיה מ'טאר נישט, וואס דאס איז טאקע שלא כדברי רב פפא, אבער רב פפא האט א תנא וואס האלט ווי אים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב נחמן אמר שמואל האט רב נחמן נאכגעזאגט פון שמואל, היה מהלך ואינו יודע תחום שבת, טאמער איינער גייט און ער ווייסט נישט וואו די תחום, מהלך אלפיים פסיעות בינוניות, וזוהי תחום שבת, גייט ער צוויי טויזנט טריט, צוויי טויזנט טריט דאס איז בערך צוויי טויזנט אמות, און ממילא מעג ער אזויפיל גיין און דארט ענדיגט זיך די תחום. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רב נחמן אמר שמואל, רב נחמן האט נאכגעזאגט פון שמואל אזוי, שבת בבקעה, איינער וואס איז געווען שבת אין א בקעה, בקעה, דאס איז א פלאץ א טאל וואס דער טאל איז גרעסער פון צוויי טויזנט אמות, און ער איז דארט קונה שביתה, און מילא דער מענטש מעג זיך דא דרייען אינעם בקעה צוויי טויזנט אמות ארום און ארום די פלאץ וואס ער האט קונה שביתה געווען, ווייל דער בקעה האט דאך נישט קיין מחיצות ארום און ארום, עס הייסט נישט ווי א שטאט, און מילא דער מענטש איז קונה די ד' אמות ארום און ארום זיך, מיט נאך צוויי טויזנט אמות אויף אלע זייטן, דארט מעג ער זיך דרייען שבת, ער טאר נישט ארויסגיין פון זיין תחום, אין די גאנצע בקעה עט ער זיך נישט טארן דרייען, ער עט זיך נאר מעגן דרייען אין זיין צוויי טויזנט אמות, ווייל דער בקעה איז גרעסער פון דעם. אבער וואס איז געשען? והקיפוה נכרים מחיצה בשבת, איז געקומען גוים און אויפגעשטעלט אזעלכע מחיצות מיט פעקלעך ארום און ארום, ס'איז געווארן א מחיצה ארום און ארום די גאנצע בקעה. קומט אויס למעשה, אז פון איין זייט קען מען זאגן אז מ'האט ארומגענומען די פלאץ מיט מחיצות, אפשר הייסט עס שוין ווי די גאנצע פלאץ איז אזוי ווי א שטאט, די גאנצע פלאץ איז ד' אמות, און די איד קען יעצט גיין אינדרויסן פון בקעה צוויי טויזנט אמות פון אלע זייטן. זאגט אבער רב נחמן ס'איז נישט אזוי. מהלך אלפיים אמה, עה, דער איד קען זיך נאר דרייען אין זיין צוויי טויזנט אמות פון זיין פלאץ ווי ער האט ארגינעל קונה שביתה געווען, ווייל מען זאגט נישט אז די מחיצות האט געטוישט די דין, היות וואס ווען שבת איז אריינגעקומען איז נישט געווען קיין מחיצות, איז האט זיך נישט געטוישט זיין דין ער מעג זיך נאר דרייען אין די צוויי טויזנט אמות. אבער, ומטלטל בכולה על ידי זריקה, דער איד מעג זיך דא דרייען אינעם גאנצן בקעה, מיט חפצים, פארוואס? ווייל ביז יעצט האט ער זיך נישט געטאר דרייען, ס'איז געווען א רשות הרבים, יעצט אז ס'איז דא מחיצות, איז עס א רשות היחיד, און מילא יעצט מעג ער מיטנעמען זאכן מיט זיך אויכעט, ער קען זיך דרייען מיט חפצים אין די הענט אין זיין צוויי טויזנט אמות, און על ידי זריקה איז פשט ער קען צוגיין ביז צו די גבול פון זיין צוויי טויזנט אמות און נעמען א חפץ און עס ארויסווארפן אינדרויסן פונעם תחום, מ'רעדט נישט דא פון זיין חפץ, זיין חפץ דארף בלייבן אין זיין תחום, אבער סתם עפעס א חפץ פון הפקר צו יענעמס חפץ מעג ער ארויסווארפן אינדרויסן פון זיין תחום, פארוואס ווייל גיין מעג ער גיין ביז צום תחום, די גאנצע בקעה איז דאך א רשות היחיד מעג מען ווארפן דארט זאכן, און במילא מעג ער אזוי טון, ורב הונא אמר, רב הונא זאגט, ניין, מהלך אלפיים אמה, ער מעג זיך טאקע דרייען צוויי טויזנט אמות, ומטלטל ארבע אמות, טלטול, אויפהייבן זאכן, טאר ער אינגאנצן נישט, כאילו ס'וואלט נישט געווען דא קיין מחיצות, כאילו ס'הייסט נישט קיין רשות היחיד, פרעגט די גמרא פארוואס, וניטלטל בכולה על ידי זריקה, פארוואס זאל איך נישט טארן, נישט נאר טראגן, נאר טראגן און אויך ארויסווארפן פונעם תחום, זאגט די גמרא, שמא ימשך אחר חפצו, רב הונא האלט ס'איז דא א גזירה אז אפשר דער מענטש עט נעמען א חפץ עס ארויסווארפן פון תחום און עט עס וועלן צוריק ברענגען, עט אליין ארויסגיין פון זיין תחום, און מילא פאר דעם טאר מען נישט, זאגט אבער די גמרא, באלפיים מיהת ליטלטל כי אורחיה, שוין, כ'פארשטיי פארוואס דו לאזט אים נישט ארויסווארפן א חפץ אינדערויסן פון זיין תחום, אבער אין זיין תחום זאל ער זיך מעגן טראגן, ס'איז דאך א רשות היחיד יעצט, פארוואס זאל ער נישט טארן טראגן אין זיין תחום? זאגט די גמרא, משום דהוי כמחיצה שנפרצה במלואה למקום האסור לה, ווייל ס'הייסט ווי א מחיצה שנפרצה במלואה למקום האסור וואס מ'האט געזען אז ביי אזא ציור וואס איז אויף צוויי שטחים וואס אין יעדע שטח מעג מען בעצם טראגן אבער מ'טאר נישט טראגן פון איין שטח צום צווייטן שטח און ס'איז נישט דא קיין שום מחיצה צווישן דעם ס'איז פרוץ במלואה טאר מען אין קיין איין שטח נישט טראגן, און במילא דא אויך, היות וואס טאמער וועט נעמען א חפץ און וועט'ס ארויסווארפן פון זיין שטח, דאס טאר מען נישט טון, פארוואס האבן מיר געזען ווייל רב הונא האלט ס'דא א גזירה שמא ימשך אחר חפצו, און במילא טאר ער שוין אין זיין גאנצע שטח זיך אויך נישט דרייען מיט קיין חפצים און ער טאר אינגאנצן נישט טראגן דא, ווייל ס'איז פרוץ במלואו למקום אסור, יעצט פארוואס האלט נישט ר' נחמן אמר שמואל אז מ'זאגט אויך פרוץ במלואו למקום אסור, ווייל ווי נישט ווי ער טאר דאך נישט ארויסגיין פון זיין תחום, איז די מפרשים מסביר און רש"י מסביר אז עס האט נישט קיין שייכות, ווייל עס איז צוויי אנדערע זאכן, ווי לאנג ער מעג צוגיין ביז צום תחום, ער טאר נישט ארויסגיין פון זיין תחום, ער מעג ווארפן חפצים אינדרויסן פון זיין תחום, איז קומט אויס אז די חפצים מעגן זיך דרייען אין די גאנצע בקעה, ער מעג זיך דרייען ביז צום תחום, דאס הייסט נישט פרוץ במלואו למקום אסור. ווייל חפצים מעגן איבעראל אנקומען, מה שאין כן לויט רב הונא, וואס רב הונא האלט אז זיינע חפצים טארן אויך נישט ארויסגיין פון זיין תחום, פארוואס שמא ימשך אחר חפצו, און במילא יעדע חלק וואס איז אינדרויסן פון זיין תחום די גאנצע חלק איז א מקום אסור, ווייל זיינע חפצים טארן נישט אנקומען אפילו דארט אהין, און במילא הייסט עס פרוץ במלואו למקום אסור, טאר ער שוין אינגאנצן דא נישט טראגן. זאגט די גמרא יעצט, חייא בר רב אמר, א דריטע שיטה, ער זאגט מהלך אלפיים אמה ומטלטל באלפיים אמה, וואס טייטש ער מעג זיך דרייען אין זיין גאנצע תחום, און ער מעג אויך טראגן זיינע חפצים אין זיין תחום, אבער דאס וואס רב נחמן האט געזאגט מען מעג אויך נעמען חפצים ארויסווארפן פונעם תחום, דאס לאזט ער נישט. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, כמאן דלא כרב נחמן ולא כרב הונא, דאס שטימט דאך זעכער נישט, ווייל טאמער האלט ווי ר' נחמן, מעג מען ווארפן חפצים אינדרויסן פון תחום, פארדעם איז עס נישט פרוץ במלואו למקום אסור, פארדעם מעג מען בכלל דא טראגן, און לויט רב הונא, די סיבה וואס מען טאר נישט טראגן איז ווייל ער קען נישט ארויסווארפן זאכן חוץ לתחום, שמא ימשך אחר חפצו, איז במילא איז עס א פרוץ במלואו למקום אסור טאר מען אינגאנצן נישט טראגן, און וואסערע מין שיטה איז דאס אז מען מעג טראגן אבער מען טאר נישט ארויסווארפן? זאגט די גמרא אימא, מטלטל בארבע, אין הכי נמי, האלט פונקט ווי רב הונא אז מען טאר אינגאנצן נישט טראגן דא ווייל ס'א פרוץ במלואו למקום אסור היות וואס מען טאר נישט ארויסווארפן א חפץ הייסט עס א מקום אסור איז עס פרוץ במלואו למקום אסור טאר מען שוין אינגאנצן נישט טראגן זאגט גמרא אי הכי אויב אזוי היינו דרב הונא זאגט ער דאך פונקט ווי רב הונא זאגט גמרא אימא אין הכי נמי מ'דארף זאגן וכן אמר רב חייא בר רב, רב חייא בר רב זאגט פונקט ווי רב הונא, זאגט אונז די גמרא, אמר ליה רב נחמן לרב הונא, האט רב נחמן געזאגט צו רב הונא, לא תיפלוג עליה דשמואל, קריג זיך נישט אויף שמואל, וואס הייסט רב נחמן האט דאך נאכגעזאגט פון שמואל, איז קריג זיך נישט אויף שמואל וואס שמואל לאזט טראגן אין דעם גאנצן שטח, און לאזט אויך ארויסווארפן דעם חפץ, פארוואס ווייל כ'האב א ראיה דתניא כוותיה כ'האב א ראיה פון א ברייתא צו מיין שיטה צו די שיטה פון שמואל, דתניא ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, היה מודד ובא, טאמער איינער גייט ביז סוף פון זיין תחום, ער וויל זעהן ביז וואו זיין תחום ציט זיך, וכלתה מדתו בחצי העיר, ער קומט אן צו די סוף פון זיין צוויי טויזנט אמות, און ער טרעפט זיך אין א צווייטע שטאט אינמיטן פון א שטאט, און די דין איז, מותר לטלטל בכל העיר כולה, ובלבד שלא יעבור את התחום ברגליו, מעג מען טראגן חפצים אינעם גאנצן שטאט, אבער די תחום טאר מען נישט אריבער גיין. וואס טייטש חפצים מעג מען אריבער ווארפן צו די אנדערע זייט שטאט, אבער גיין אליין בפועל טאר מען נישט נאר ביז צום תחום, פארוואס? איינס האבן מיר דאך שוין געזעהן אין די משנה אז א שטאט הייסט אלץ ווי ד' אמות, און במילא לכאורה זאל ער מעגן טראגן אלעס אין די שטאט די גאנצע שטאט זאל הייסן אין זיין תחום, און די תירוץ אויף דעם איז דא איז אנדערש, די איינציגסטע מאל וואס מען זאגט אז א תחום האט א דין פון ד' אמות איז אויף דריי אופנים, אדער ער האט דארט קונה שביתה געווען, דעמאלט זאגט מען אז די גאנצע שטאט איז איין גרויסע ד' אמות און ער קען ארויסגיין צוויי טויזנט אמות צו אלע זייטן פון שטאט. די צווייטע אופן איז, די שיטה פון רבן גמליאל, טאמער גוים כאפן אים און ווארפן אים אריין אין די צווייטע שטאט, דעמאלטס איז די צווייטע שטאט אויך די גאנצע שטאט, אזוי ווי זיין ד' אמות און קען זיך דרייען דעם גאנצן שטאט. און די דריטע וועג איז, טאמער די גאנצע שטאט איז מובלע אין זיין צוויי טויזנט אמות, וואס טייטש ער האט צוויי טויזנט אמות צו גיין, אין די צוויי טויזנט אמות איז דא א גאנצע שטאט פון אנפאנג ביז צום סוף, דעמאלטס זאגט מען די גאנצע שטאט האט א דין פון ד' אמות, אבער טאמער זיין צוויי טויזנט אמות ענדיגן זיך אינמיטן שטאט, דעמאלטס מעג ער נאר גיין דארט ווי זיין צוויי טויזנט אמות ענדיגן זיך, ער מעג נאר גיין ביז אינמיטן שטאט, ווייטער טאר ער נישט גיין, אבער על כל פנים, ער מעג ווארפן חפצים צו די אנדערע זייט, און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי מטלטל לאו על ידי זריקה, וויאזוי נעמט ער חפצים אינדרויסן פון זיין תחום, אוודאי שטייט דא אז ער מעג ווארפן חפצים, במילא זעט מען אין די ברייתא אז מען מעג ווארפן חפצים אינדרויסן פון תחום, און ס'איז נישטא קיין גזירה שמא ימשך אחר חפצו, און במילא זאגט רב נחמן איז א ראיה צו מיין שיטה, אמר רב הונא, זאגט רב הונא לא, על ידי משיכה, וואס טייטש אוודאי טאר מען נישט ווארפן קיין חפץ אינדרויסן פונעם תחום, ווייל ס'איז דא א חשש שמא ימשך, נאר וואס דען, דא רעדט מען ביי א צווייטע זאך אינגאנצן, דא רעדט מען ביי א ציור וואס דער מענטש וויל אריינשלעפן א זאך וואס ליגט אינדרויסן פון תחום אריינשלעפן צו זיין תחום, דאס אוודאי מעג מען ווייל דא איז נישטא קיין חשש שמא ימשך, ווייל דער חפץ האט נישט קיין שייכות צו אים, נארמאל א מענטש האט א שייכות מיט זיך פון אנפאנג שבת, ער ווארפט עס ארויס פון תחום איז דא א חשש אפשר וועט ער נאכלויפן דעם חפץ, טאמער דער חפץ איז געווען אינדרויסן פון תחום און ער שלעפט עס אריין, דא איז נישט דא די חשש, און במילא דאס מעג מען טון, זאגט אבער רב הונא אבער אוודאי איז אלעמאל דא א חשש שמא ימשך, פארדעם טאר מען נישט ארויסווארפן, פארדעם הייסט עס א מקום אסור, פארדעם איז עס א פרוץ במלואו למקום אסור, פאר דעם טאר מען אינגאנצן נישט טראגן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי חצר, טאמער איינער איז בודק זיין תחום שבת ער גייט ביז צום סוף, און ער טרעפט זיך אינמיטן א חצר, וואס טייטש האלב די חצר איז אין די תחום, האלב די חצר איז אינדרויסן פון תחום, און די דין איז, אין לו אלא חצי חצר, טאר ער נישט ארויסגיין צו די צווייטע זייט פון די חצר, ס'טייטש ער מעג זיך טאקע נאר דרייען אין די האלב די חצר וואס ליגט אין זיין תחום. אזוי לערנט רשי איין פשט, רשי ברענגט א צווייטע פשט אויך, און אונז וועמיר לערנען מיט די איין פשט פון רשי. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך פשוט אז זיין תחום ענדיגט זיך אינמיטן חצר, קען ער נישט גיין צו די צווייטע זייט? זאגט די גמרא אימא, יש לו חצי חצר, ס'טייטש רב הונא האט געמיינט צו זאגן אז ער מעג זיך דרייען אין די האלב חצר וואס איז יא אין זיין תחום, זאגט די גמרא האי נמי פשיטא, דאס איז דאך אויך פשוט, ס'איז דאך אין זיין תחום פארוואס זאל ער זיך נישט טארן דרייען דארט? זאגט די גמרא, מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט, ליחוש דילמא אתי לטלטולי בכולה, און ווי רש י איז מסביר, פריער האט מען געזען ביי א שטאט וואס די תחום ענדיגט זיך אין א האלבע שטאט, מעג מען זיך דרייען אין די האלבע שטאט וואס ליגט אין זיין תחום, און ס'איז נישט דא קיין חשש אז ער עט טראגן דא, ס'טייטש טראגן טאר מען אינגאנצן נישט ווייל ס'איז פרוץ במלואו, אבער זיך דרייען מעג מען. דא ביי א חצר, וואס ביי א חצר איז דא אסאך חפצים, איז דא א חשש דער מענטש עט ממש אויפהייבן א חפץ, און נישט נאר עט אריינגיין צו די אנדערע זייט פון די תחום, נאר עט אויך דארט טראגן זאכן, און במילא, זאגט די גמרא היות ס'איז דא אזא חשש וואלט איך אפשר געמיינט אז רב הונא לאזט זיך אינגאנצן נישט דרייען אפילו אין די חלק פון די חצר וואס איז אין זיין תחום, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רב הונא אז ניין, ער מעג זיך דרייען אין זיין חלק פונעם חצר, אין די חלק פון די חצר וואס ליגט אין זיין תחום, אבער פארשטייט זיך חפצים וועט ער נישט טארן דארט טראגן, ווייל ס'איז דא א גזירה שמא ימשך, און במילא איז עס פרוץ במלואו למקום אסור. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב נחמן, האט רב נחמן יעצט געזאגט, מודה לי הונא, רב הונא איז מודה צו מיר אז היה מודד ובא, וכלתה מדתו על שפת תקרה, טאמער א מענטש גייט ביז צו די גבול פון זיין תחום, וואס מ'האט דאך געזעהן אז רב הונא האלט ביי אזא ציור מ'טאר נישט ווארפן חפצים אינדרויסן פון תחום, פארוואס גזירה שמא ימשך, און ר' נחמן האלט מ'זאגט נישט גזירה שמא ימשך, און במילא קומט אויס לויט רב הונא הייסט עס פרוץ במלואו למקום אסור פאר דעם טאר מען בכלל נישט טראגן, ר' נחמן זאגט מ'מעג יא טראגן, זאגט ר' נחמן ער איז מודה אז טאמער די תחום ענדיגט זיך. ביי א שפת תקרה, וואס טייטש בא א הויז, ביים אריינגאנג צו א הויז, וואס די הויז האט נאר דריי ווענט, איין וואנט איז צוזאמגעפאלן, ס'טייטש דארט ווי די תחום ענדיגט זיך דארט איז נישט דא קיין וואנט, די תחום ענדיגט זיך, און דארט ביי די תחום דארט ווי ס'ענדיגט זיך, קענסטו גראד גיין ווייטער אריין אין א הויז אריין, און די דין איז, מותר לטלטל בכל הבית, מעג מען נעמען חפצים און עס אריינווארפן אין דעם שטוב אפילו די שטוב איז אינדרויסן פון זיין תחום, פארוואס? מאי טעמא, הואיל ותקרת הבית חובטת, היות וואס די שטוב האט דאך א דאך, און די דאך קוקט אויס ווי ס'פארט דא אראפ און ס'מאכט די פערדע וואנט, און במילא איז ניכר קלאר אז דא הייבט זיך אן א שטוב, און במילא וואס איז געווען די גאנצע טעם פון רב הונא? אז ער לאזט נישט ארויסווארפן חפצים פון א תחום, גזירה שמא ימשך, דא איז נישט דא די גזירה, ווייל יעדער זעהט דא ענדיגט זיך די תחום, ס'דא א סימן, און פארדעם דא העט ער האלטן מען מעג אריינווארפן זאכן אין שטוב אריין. רש י רעדט אויס אז אין פראנט פון שטוב איז אויך דא א חצר, ווייל טאמער ס'איז נישט דא קיין חצר אין פראנט פון שטוב, טאר מען סתם אזוי נישט טראגן אין דעם שטוב ווייל ס'איז פרוץ במלואו למקום אסור, ס'איז אפן צו א רשות הרבים. נאר וואס דען מוז מען טאקע זאגן ס'דא אזא חצר'ל, און ר' נחמן זאגט אז רב הונא איז מודה אז דא מעג מען ארויסווארפן זאכן אינדרויסן פון תחום, ס'איז נישט דא קיין שמא ימשך. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב הונא בריה דרב נתן, האט רב הונא בריה דרב נתן געזאגט, כתנאי, די מחלוקת ר' נחמן און רב הונא, צו ס'איז דא א גזירה שמא ימשך צו נישט, איז א מחלוקת תנאים, ווייל מ'האמיר געלערנט ביי אונז אין משנה, מ'האמיר געזען אין די משנה, הוליכוהו לעיר אחרת ונתנוהו בדיר או בסהר, טאמער גוים האבן געשלעפט א איד און אים אריינגעפאקט אין א צווייטע שטאט, און אים אריינגעלייגט, אין א דיר אדער אין א סהר, אין אזעלכע שטיבער אינדרויסן פון תחום, רבן גמליאל ור' אלעזר בן עזריה אומרים מהלך את כולה, ור' יהושע ור' עקיבא אומרים אין לו אלא ארבע אמות, רבן גמליאל און ר' אלעזר בן עזריה זאגן אז דער מענטש קען זיך יעצט דרייען אין די גאנצע שטאט דארט ווי די גוים האבן אים אריינגעפאקט, און ר' יהושע און ר' עקיבא זאגן ניין, ער מעג זיך נאר דרייען ד' אמות, זאגט די גמרא, מאי לאו, לכאורה וואס קריגן זיי זיך? רבן גמליאל ור' אלעזר בן עזריה דאמרי מהלך את כולה דלא גזרי הילוך דיר וסהר אטו הילוך בבקעה, זיי האלטן אז די סיבה פארוואס מען מעג זיך דרייען אינעם גאנצן שטאט אינעם גאנצן דיר אינעם גאנצן סהר איז ווייל זיי האלטן נישט מען דארף גוזר זיין אטו הילוך בבקעה, וואס טייטש בעצם וואלט מען געקענט אפשר גוזר זיין וואס איז טאמער גוים נעמען א מענטש און מען נעמט אים ארויס פון זיין תחום און מען פאקט אים סתם אין עפעס א פעלד אן קיין מחיצות? דעמאלטס איז יעדער אוודאי מודה ער קען זיך נישט ריקן מער פון ד' אמות, דער גאנצער דין פון רבן גמליאל איז געווען אז טאמער מ'פאקט אים אריין א שטאט קען ער זיך דרייען דעם גאנצן שטאט, און במילא פארוואס זאל מען נישט גוזר זיין א שטאט אטו בקעה? זאגט די גמרא, מוז מען זאגן אז רבן גמליאל האלט מ'איז נישט גוזר אזוי, איז פארדעם אז מ'זעט אז רבן גמליאל איז נישט חושש אז מ'איז מתיר איין זאך עט מען זיך מתיר זיין א צווייטע זאך, ומדהילוך אטו הילוך לא גזרי, פון דעם וואס מען זעט זיי האבן נישט גוזר געווען איין פלאץ אויף א צווייטע פלאץ, טלטול אטו הילוך לא גזרי, העט מען אויך זאגן אז רבן גמליאל און רבי אלעזר בן עזריה וועלן האלטן אז מ'איז אויך נישט גוזר אז א מענטש עט ווארפן א חפץ אינדרויסן פון תחום, אפשר זאל איך יעצט גוזר זיין שמא ימשך אחר חפצו אפשר עט ער נאכלויפן דעם חפץ, ניין, רבן גמליאל און רבי אלעזר בן עזריה זענען נישט גוזר אזעלכע גזירות, און ממילא רבן גמליאל און רבי אלעזר בן עזריה האלטן כשיטת רב נחמן, אז מ'איז נישט גוזר, אטו שמא ימשך אחר חפצו, מה שאין כן רבי יהושע ורבי עקיבא דאומרים, אין לו אלא ארבע אמות, זאגט רב הונא בר נתן, ווייסטו פארוואס רבי יהושע רבי עקיבא זאגן אז ווען גוים פאקן א מענטש אריין א שטאט האט ער נאר פיר אמות, נישט פשט ווייל זיי האלטן באמת אז ער וואלט זיך נישט געטארט דרייען דעם גאנצן שטאט, בעצם אוודאי וואלט ער זיך געמעגט דרייען דעם גאנצן שטאט, ווייל די גאנצע שטאט האט א דין פון ד' אמות, נאר וואס דען, דגזרי הילוך דיר וסהר, אטו הילוך דבקעה, זענען גוזר טאמער כ'וועל היינט לאזן דעם מענטש זיך דרייען אין גאנצן שטאט, מארגן טאמער גוים וועלן נעמען א מענטש און אים אריינפאקן א בקעה עט ער זיך אויך איינרעדן ער האט צוויי טויזנט אמות און דארט האט ער דאך אוודאי נישט און מילא איז מען גוזר און מילא מדהילוך אטו הילוך גזרי טלטול אטו הילוך נמי גזרי וואס טייטש אז מען זעט אז זיי זענען גוזר אז איך לאז זיך נישט א מענטש דרייען אין א שטאט פארוואס ווייל מארגן עט ער זיך אויך דרייען אין א בקעה און די זעלבע זאך לאז איך נישט א מענטש ארויסווארפן א חפץ אינדרויסן פון תחום א גזירה טאמער מארגן וועט ער גיין אינדרויסן פון תחום וואס דאס איז כשיטת רב הונא און במילא קומט אויס לויט ווי רב הונא בריה דרב נתן דאס איז נישט רב הונא רב הונא בריה דרב נתן איז נישט רב נתן לויט ווי רב הונא בריה דרב נתן לייגט אונז דא יעצט אראפ איז די מחלוקת פון אונזער משנה טאקע די מחלוקת פון רב נחמן און רב הונא וואס טייטש סיי רבן גמליאל און סיי רבי יהושע און רבי עקיבא אלע האלטן אז בעצם וואלט מען געמעגט זיך דרייען אינעם גאנצן שטאט אינעם גאנצן דיר אינעם גאנצן סהר נאר וואס דען רבן גמליאל רבי אלעזר בן עזריה האלטן מען דארף נישט גוזר זיין אטו בקעה, און די זעלבע זאך מען דארף נישט גוזר זיין אטו שמא ימשך אחר חפצו, מה שאין כן רבי יהושע און רבי עקיבא האלטן מען איז גוזר אטו בקעה פאר דעם טאר מען זיך נישט ארום דרייען דא, און די זעלבע זאך מען איז גוזר גזירה שמא ימשך אחר חפצו, זאגט די גמרא אבער ממאי וואס איז די ראיה, דילמא כי לא גזרי רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הילוך סהר ודיר, אטו הילוך בבקעה, קען זיין דאס רבן גמליאל איז נישט גוזר אז מ'עט לאזן א מענטש זיך דרייען אין שטאט, מארגן עט ער זיך דרייען אין א בקעה, ניין, מ'איז נישט גוזר דארט ווייל הני מילי התם דשני מקומות הן, ווייל ס'איז טאקע צוויי אנדערע זאכן יעדער זעהט א שטאט איז אנדערש ווי א בקעה, מה שאין כן אבל טלטול אטו הילוך, דמקום אחד הוא, זאגן אז א מענטש זאל קענען ווארפן א חפץ אינדרויסן איך בין נישט חושש אפשר עט ער עס נאכגיין, דא אוודאי זענען זיי יא גוזר ווייל ס'איז איין פלאץ, ס'איז דאך איין שטח הכי נמי דגזרי גזירה שמא ימשך אחר חפצו, און ממילא קען מען זאגן אז אוודאי רבן גמליאל און רבי אלעזר בן עזריה זענען מודה צו רב הונא אז ס'דא א גזירה שמא ימשך אחר חפצו, פון דעסטוועגן א גזירה א דיר אטו בקעה די גזירה מאכן זיי נישט, און די זעלבע זאך זאגט די גמרא פארקערט, ורבי יהושע ורבי עקיבא נמי, ממאי דמשום דגזרי ווער זאגט אז דאס וואס זיי לאזן זיך נישט דרייען דעם גאנצן שטאט און דעם גאנצן דיר און דעם גאנצן סהר איז ווייל בעצם זענען זיי מתיר? נאר וואס דען ס'איז דא א גזירה? ניין! דילמא משום דקא סברי כי אמרינן כל הבית כולו כארבע אמות דמי הני מילי היכא דשבת באויר מחיצות מבעוד יום, קען זיין זיי האלטן אז דער דין אז א שטאט האט א דין פון ד' אמות דאס איז נאר ווען מ'איז קונה שביתה דארט ווען שבת קומט אריין, אבל היכא דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום לא, אבער טאמער מ'איז נישט געווען דארט פאר שבת גוים האבן אים אריינגעלייגט דארט, דארט האט עס טאקע נישט קיין דין פון ד' אמות די גאנצע שטאט, פאר דעם טאר מען זיך נישט דרייען דארט, אבער קען אוודאי זיין אז גזירה שמא ימשך אחר חפצו האלטן זיי אינגאנצן נישט, און ממילא קען זיין זיי האלטן גאר ווי ר' נחמן, און ממילא האמיר נישט קיין ראיה אז ס'דא א מחלוקת תנאים, די מחלוקת ר' נחמן און רב הונא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, הלכתא כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה, די הלכה איז ווי רבן גמליאל און ווי רבי אלעזר בן עזריה, סיי ביי דיר, סיי ביי סהר, סיי ביי שיף, וואס די אלע ציורים האמיר דאך געזען אין די משנה, אז א מענטש וואס איז אנגעקומען צו א דיר און א סהר ווייל גוים האבן אים אהינגעשלעפט, אדער א מענטש איז געווען אויף א שיף און די שיף איז אינדרויסן פון תחום, קען ער זיך דרייען אינעם גאנצן שיף און אינעם גאנצן דיר און אינעם גאנצן סהר. ושמואל אמר, שמואל זאגט, הלכתא כר' גמליאל בספינה, אבל בדיר וסהר לא. נאר ביי א שיף איז די הלכה ווי ר' גמליאל אז מען מעג זיך דרייען אינעם גאנצן שיף, אבער אין א גאנצע דיר און א גאנצע סהר דארט טאר מען זיך נישט דרייען כשיטת ר' גמליאל. זאגט די גמרא, דכולי עלמא מיהת הלכה כר' גמליאל בספינה, מאי טעמא? וואס טייטש יעדער איז מסכים אז אין א שיף איז די הלכה ווי ר' גמליאל? וואס איז די פשט אין דעם? וואס טייטש די גמרא פרעגט, וואס איז א חילוק צווישן א שיף און א דיר און א סהר? ביידע בעצם האט רבן גמליאל געזאגט די זעלבע דין. ער האט געזאגט אז טאמער א מענטש איז אנגעקומען אינדרויסן פון זיין תחום נישט בדעת, נישט ווייל ער האט געוואלט דארט אנקומען, צו ווייל ער איז געווען אויף א שיף און די שיף איז געפארן, צו צו ווייל גוים האבן אים גענומען און אריינגעלייגט דארט, זאגט רבן גמליאל אז ער קען זיך דרייען דעם גאנצן שטח ווייל ס'איז מוקף מחיצות, און וואס איז אנדערש דאס פון דאס? אמר רבה, זאגט רבה, הואיל ושבת באויר מחיצות מבעוד יום, ס'דא א חילוק צווישן א שיף און א דיר און א סהר, א שיף ווי נישט ווי אפילו די גאנצע שיף גייט ארויס פון תחום, אבער ווי נישט ווי איז דא מחיצות ארום און ארום, די מחיצות האבן זיך נישט געטוישט, דער מענטש האט זיך אריינגעזעצט, ווען שבת איז אריינגעקומען בין השמשות ער האט קונה שביתה געווען אויפן שיף, וואס די שיף האט געהאט מחיצות ארום און ארום און במילא פאר דעם איז די הלכה ווי רבן גמליאל דווקא דארט, מה שאין כן ווען גוים פאקן א מענטש אריין אין א דיר וסהר, וואס ער איז דאך נישט געווען צווישן די מחיצות ווען שבת איז אריינגעקומען, דארט איז די הלכה נישט ווי רבן גמליאל, אזוי זאגט רבה. רבי זירא אמר, רבי זירא זאגט, הואיל וספינה נוטלתו מתחילת ארבע ומנחתו בסוף ארבע, רשי ברענגט דא דריי פשטים, אונז וועמיר לערנען נאר איין פשט וואס רשי ברענגט, די דריטע פשט פון רשי, זאגט רשי, אז היות וואס יעדע רגע רוקט זיך די שיף, קומט אויס, דער מענטש רוקט זיך קיינמאל נישט קיין ד' אמות, וואס טייטש אפילו ער וועט זיך דרייען דעם גאנצן שיף, ער רוקט זיך קיינמאל נישט מער פון ד' אמות, ווייל ווען ער הייבט אויף זיין פיס, האט זיך שוין די שיף גערוקט א גאנצע כ'ווייס וויפיל דארט נאך פיר פינף אמות, יעצט ער לייגט אראפ זיין פיס, איז ער שוין אין א נייע פלאץ אינגאנצן, ער הייבט אויף נאכאמאל די פיס, די שיף האט זיך ווייטער גערוקט, קומט אויס ער רוקט זיך קיינמאל נישט מער פון ד' אמות, פאר דעם איז די דין אנדערש ביי א שיף, מה שאין כן ביי דיר וסהר, וואס די ערד רוקט זיך נישט דארט ביי די דיר וסהר עס שטייט אויף איין פלאץ, דארט אוודאי האלט שמואל אז ס'איז אנדערש און במילא מעג ער זיך נאר רוקן ד' אמות, מער פון דעם נישט, זאגט די גמרא מאי בינייהו, ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן די צוויי תירוצים צווישן רבה און רב זירא, זאגט די גמרא איכא בינייהו, שנפחתו דופני ספינה, טאמער די ווענט פון די שיף איז אראפגעפאלן וואס טייטש ס'איז ווייניגער פון צען טפחים, אנפאנג איז עס געווען מער פון צען טפחים יעצט איז עס ווייניגער, דא העט זיין א חילוק, ווייל יעצט למעשה איז עס מער נישט מקיף מחיצות, לויט די תירוץ פון רבה, וואס רבה האט געזאגט די סיבה וואס א שיף איז אנדערש דיר וסהר, איז ווייל ער'ט קונה שביתה געווען אין א פלאץ ווי ס'איז דא מחיצות, די מחיצות איז מער נישט דא, מה שאין כן לויט רב זירא, אז די היתר איז ווייל ווען ער הייבט אויף די פיס, רוקט ער זיך, ער רוקט זיך קיינמאל נישט ארויס פון ד' אמות, איז דאס אוודאי יא דא. אי נמי, א צווייטע נפקא מינה העט זיין, בקופץ מספינה לספינה, טאמער איינער טאנצט פון איין שיף צו א צווייטן, וואס לויט רבה האט ער נישט זיין ד' אמות, פארוואס? ווייל די גאנצע תירוץ פון רבה איז פארוואס איז א שיף אנדערש, ווייל ער האט קונה שביתה געווען אין די מחיצות, דא ער גייט צו א צווייטע שיף, דא איז שוין נישט דא די היתר. מה שאין כן לויט רב זירא, ווי לאנג די שיפן רוקן זיך, מעג מען זיך דרייען וויפיל מען וויל, ווייל מען גייט קיינמאל נישט ארויס מער פון ד' אמות. זאגט די גמרא ורב זירא מאי טעמא לא אמר כרבה, פארוואס זאגט נישט רב זירא רבה'ס טעם, ס'טייטש פארוואס איז ער אויך נישט מודה צו די טעם פון רבה, אמר לך, זאגט רב זירא מחיצות להבריח מים עשויות די מחיצות הייסן נישט קיין מחיצות די מחיצות פון א שיף וואס איז נישט געמאכט אויף די מענטשן פון אינעווייניג ס'איז געמאכט צו האלטן די וואסער אינדרויסן מילא דאס האט נישט קיין דין מחיצות לגבי קנין שביתה פארדעם דאס איז נישט קיין גוטע תירוץ ורבה מאי טעמא לא אמר כרב זירא פארוואס זאגט נישט רבה אויך רב זירא'ס תירוץ אז ווי נישט ווי די וואסער רוקט זיך די מענטש גייט קיינמאל נישט ארויס פון ד' אמות זאגט די גמרא ווייל רבה האלט במהלכת כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בעמדה אז די גאנצע מחלוקת צווישן ר' גמליאל און ר' יהושע איז נישט קיין מחלוקת ביי א שיף וואס פארט, די מחלוקת איז ביי א שיף וואס שטייט, און במילא מוז מען זאגן אז ס'האט נישט קיין שייכות צו דעם אז די שיף רוקט זיך, נאר וואס דען די מחלוקת איז אז היות וואס די מענטש האט קונה שביתה געווען אין די מחיצות און יעצט איז אינדרויסן פון תחום, איז די שאלה צו ער קען זיך דרייען דארט צו נישט, ר' גמליאל זאגט א יא און ר' יהושע זאגט א נישט. זאגט אונזער גמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק האט געזאגט, מתניתין נמי דיקא דבמהלכת לא פליגי, ס'איז דא א ראיה פון די משנה אז ביי א שיף וואס פארט קריגט זיך קיינער נישט, יעדער מודה אז ווען די שיף פארט קען מען זיך ריקן ווייל מ'ריקט זיך טאקע נישט ארויס מער פון ד' אמות, די שאלה איז ווען ס'שטייט, וואס איז די ראיה? ממאי? מדקתני, פון דעם וואס שטייט אין די משנה מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים, די מעשה דארט אז די אלע תנאים זענען געזעצן אויף א שיף פון פלנדרסין קיין ארץ ישראל און ס'איז ארויסגעפארן, רבי גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמן, זיי האבן זיך נישט געריקט ווייל זיי האבן געוואלט מחמיר זיין, זאגט די גמרא אזוי, אי אמרת בשלמא במהלכת לא פליגי, היינו דקתני רצו להחמיר על עצמן, דא שטייט נישט די ווערטער להחמיר על עצמן, אבער דאס איז פשט דא, ס'טייטש גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אז יעדער איז מודה ווען די שיף ריקט זיך מעג מען זיך דרייען דעם גאנצן שיף, ווייל דער מענטש ריקט זיך נישט מער פון ד' אמות, יעדער איז מודה צו די סברה, דעמאלטס פארשטיי איך דאס וואס שטייט דא זיי האבן געוואלט מחמיר זיין, ווייל בעצם אליבא דאמת וואלט זיך געמעגט דרייען ווייל ס'הייסט נישט זיך גערוקט, פון דעסט וועגן האבן זיי מחמיר געווען, פארוואס דילמא עמדה וואס איז די חומרא אפשר דאך האט זיך די שיף פלוצלינג אפגעשטעלט, אז די שיף וועט זיך פלוצלינג אפשטעלן פשט אז ווען א מענטש רוקט זיך יעצט אויפן שיף רוקט ער זיך יא מער פון ד' אמות און מילא פארדעם זענען זיי מחמיר, אלא אי אמרת פליגי, טאמער דו זאגסט מיר אז זיי קריגן זיך אפילו ביי א ציור וואס די שיף פארט, אויב אזוי האי רצו להחמיר איסורא, אויב אזוי איז פשט זיי זענען נישט מחמיר, זיי האלטן ווי זייער שיטה אז אפילו ביי א שיף וואס פארט טאר מען זיך נישט רוקן, ווייל ס'הייסט נישט אז ס'רוקט זיך, צו ווייל די וואסער רוקט זיך נישט די שיף רוקט זיך, אבער זיי האלטן אז אזוי אליבא דדין טאר מען זיך נישט דרייען אין אזא שיף ס'איז נישט קיין חומרא, און מילא שטימט טאקע אז די מחלוקת איז ביי א שטייעדיגע שיף נישט ביי א גייעדיגע שיף, און ממילא שטימט טאקע רבה'ס תירוץ, בעסער ווי רב זירא. אמר רב אשי, זאגט רב אשי מתניתין נמי דיקא, ס'דא נאך א דיוק פון אונזער משנה אז ס'רעדט זיך טאקע ביי א שטייעדיגע שיף, דקתני ספינה דומיא דדיר וסהר, שטייט א שיף וואס איז דומה צו א דיר וסהר, מה דיר וסהר דקביעי, אזוי ווי די דיר וסהר שטייט אויף איין פלאץ, אף ספינה נמי דקביעא, רעדט זיך אויך צו א שיף וואס שטייט אויף איין פלאץ, און אף על פי כן איז דא א מחלוקת, וואס איז די מחלוקת אזוי ווי רבה האט מסביר געווען, צי היות וואס דער מענטש האט קונה שביתה געווען דא אין די מחיצות מילא מעג ער זיך דרייען איבעראל, צו אפשר זאגט מען ניין, אז אפילו ער האט קונה שביתה געווען אין די מחיצות, ווי נישט ווי ס'איז אינדרויסן פון תחום, מעג ער זיך נאר רוקן ד' אמות אויפן שיף.